בעזרת השם יתברך, מסכת גיטין דף עיין, מ'הייבן אן דף עיין עמוד א', די ערשטע שורה אויבן, לחזזיתא, איז אזוי, מ'האלט מיר דא אינמיטן פון די אלע רפואות וואס די גמרא רעכנט אויס, זאגט די גמרא לחזזיתא, ס'איז א מין מחלה פון שחין, און וואס איז די רפואה, ליתי שב חיטי ארזנייתא, מ'נעמט זיבן קערעלעך פון דיקע חיטים, וניקלינהו אמרא חדתא, מ'בראט עס אויף א נייע שאוועל וואס איז געמאכט פון אייזן, ונפיק משחא מינייהו, עס קומט ארויס פון דעם א אויל, ונישוף, מ'שמירט עס אויפן שחין, דאס איז די רפואה, פארציילט די גמרא, רב שימי בר אשי עבד ליה לההוא עובד כוכבים לדבר אחר איז געווען א גוי וואס האט געהאט א סארט צרעת און רב שימי בר אשי האט געמאכט די רפואה פאר אים ואיתסי און ער איז אויסגעהיילט געווארן זאגט די גמרא ווייטער אמר שמואל האט שמואל געזאגט האי מאן דמחו ליה באלונכי דפרסאי איינער וואס איז געקלאפט געווארן געשטאכן געווארן מיט א פרס'ישע שפיז וואס די פרסים פלעגן מאכן זייער שפיזן מיט א סארט סם, בשעת מ'האט געשמאלצט די אייזן האט מען אריינגעלייגט א סם, אזוי אז ווען מ'שטעכט איינער זאל ער שטארבן פון די סם, איז איינער וואס ווערט געשטאכן פון אזא סארט שפיז, איז מיחיא לא חיי, לעבן וועט ער נישט, פשט, ער וועט זיכער שטארבן, אבער אדהכי והכי, ווי לאנג ער לעבט נאך, ניספו ליה בשרא שמינא אגומרי, וחמרא חייא, זאל מען אים אנעסן מיט. פעטע געבראטענע פלייש מיט רויע וויין וואס איז נישט אויסגעמישט מיט וואסער, און דאס איז א שטיקל רפואה אז אפשר דחיי פורתא אפשר וועט ער לעבן אביסל, ומפקיד אביתיה פונקט גענוג אז ער זאל קענען אהיימגיין שרייבן צוואה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אידי בר אבין, האי מאן דבלע זיבורא מיחיא לא חיי, איינער וואס שלינגט אריין א בי איז לעבן וועט ער נישט ער וועט זיכער שטארבן, אבער אדהכי והכי, אז דערווייל א קליינע רפואה איז דא, נשקייה רביעתא דחלא שמזג, מען טרינקט אים אן א רביעית פון שטארקע עסיג, אפשר דחיי פורתא ומפקיד לביתיה אפשר וועט ער לעבן אביסל, ער וועט קענען אהיים גיין שרייבן צוואה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יהושע בן לוי, אכל בשר שור בלפת איינער וואס עסט פלייש פון א אקס צוזאמען מיט לפת, דאס א מין ירק, ולן בלבנה, און ער נעכטיגט אינדרויסן אונטער די לבנה בלילי ארבעה עשר או חמשה עשר, אינמיטן פון די חודש די פערצנטע אדער די פופצנטע טאג פון חודש, בתקופת תמוז אין די זומער, אחזתו אחילו, כאפט אים אן א מחלה אחילו, מ'וועט באלד זען דאס אזא היץ אין די ביינער, על כל פנים, זאגט די גמרא, תנא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, והממלא כריסו מכל דבר, איינער וואס שטאפט זיך אן, ער עסט אסאך פון וועלכע סארט מאכל זאל נאר נישט זיין, איז אויכעט אחזתו אחילו, קען אים אנכאפן די מחלה די אחילו, אמר רב פפא, זאגט רב פפא אפילו מתמרי, אפילו איינער שטאפט זיך אן מיט תמרים איז אויכעט אזוי, זאגט די גמרא פשיטא וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא די חידוש איז, ווייל סלקא דעתך אמינא כ'וואלט ווען געמיינט אז הואיל ואמר מר, תמרי משבען, ומשחנן, תמרים, מאכט זאט, און ס'ווארעמט אן די גוף, ומשלשלן, ס'איז גורם א שלשול, ומאשרן, ס'געט כח, ולא מפנקן, און ס'מאכט נישט א מענטש זאל ווערן מפונק, אפילו ס'איז זיס, א מענטש עסט נאר זיסע זאכן, קען ער ווערן א מפונק, א איסטעניס, תמרים איז נישט אזוי, איז אימא לא, וואלט איך געמיינט, אז איינער וואס שטאפט זיך אן מיט דעם, היות עס איז אזא מין גוטע מאכל, איז עס נישט גורם פאר קיין מחלות קא משמע לן דאס די חידוש אז ס'איז נישט אזוי איינער וואס שטאפט זיך אן מיט א מאכל אפילו מיט תמרים קען עס גורם זיין צו די מחלה אחילו פרעגט די גמרא מאי אחילו וואס איז דאס אחילו וואס איז די מחלה דאס אמר רבי אלעזר אש של עצמות אזא פייער אין די ביינער די ביינער ווערן אנגעהיצט מאי אש של עצמות אמר אביי אש גרמי אזוי האט מען עס גערופן אויף אראמיש אש גרמי איז אויך א פייער אין די ביינער, איז מאי אסותיה, וואס איז די רפואה פאר די מחלה פאר אחילו? אמר אביי, זאגט אביי, אמרה לי אם, מיין מאמע האט מיר געזאגט, אז די רפואה פאר די אחילו איז אזוי, כולהו שקייני, תלתא ושבעא תריסר, פשט אלע סארט רפואות, ס'דא כל מיני רפואות פאר כל מיני מחלות, וואס מ'דארף טרינקען זאכן, יעצט ווי לאנג טרינקט מען די רפואה, איז דא אזעלכע וואס מ'טרינקט דריי טאג, איז דא אזעלכע וואס מ'טרינקט זיבן טאג, איז דא אזעלכע וואס מ'טרינקט צוועלף טאג אבער מער פון דעם איז נישט דא אבער והאי ביי די מחלה ווען ס'קומט צו די רפואה פאר די מחלה אחילו איז עד דמתסי דארף מען טרינקען די רפואה ביז מ'ווערט אויסגעהיילט אסאך מאל לענגער פון צוועלף טעג אויך ווייטער כולהו שקייני אליבא ריקנא נארמאל א רפואה אז מ'טרינקט א רפואה טרינקט מען עס אויף א ליידיגע מאגן אבער והאי די רפואה פאר די מחלה איז בתר דאכל ושתי ועייל לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה דארף מען טרינקען נאך מ'האט געגעסן און מ'האט געטרינקען און מ'געגאנגען אין בית כסא מ'האט זיך געוואשן די הענט

געדעקט בסדיניה וניגני, מען דעקט שפעטער צו דעם חולה מיט א ליילעך און אזוי זיין גוף ווערט אנגעהייצט און הייבט אן שוויצן, וליכא דנוקמיה עד דקאי מנפשיה, און מען טאר נישט אויפוועקן די חולה, מען דארף ווארטן ער זאל אליין אויפשטיין, ווייל ווי לאנג ער שלאפט שוויצט ער און די שווייס איז גוט פאר אים, וכי קאי, און נאכדעם וואס ער שטייט אויף, לישקליה לסדיניה מיניה נעמט מען צו די דאכענע די ליילעך, ווייל ואי לא, האט מען נישט, הדר עילויה, קען דער מחלה צוריק קומען. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה אליהו לר' נתן, האט אליהו, ס'דא וואס זאגן דאס אליהו הנביא, האט ער געזאגט צו ר' נתן אזוי, אכול שליש, עס, וויפיל זאל מען עסן? ביז א דריטל פון די מאגן איז אנגעפילט, ושתה שליש, און מען דארף טרינקען די אנדערע דריטל זאל ווערן אנגעפילט, והנח שליש און א דריטל מאגן דארף מען לאזן ליידיג, לכשתכעוס תעמוד על מילואך, ווייל אזוי ווען א מענטש ווערט בכעס קען די כעס אנפילן די ליידיגע דריטל, פשט צוויי דריטל מאגן דארף זיין פול, א דריטל עסן, א דריטל טרינקען, און די אנדערע דריטל דארף מען לאזן ליידיג, וואס דארט כאילו גייט אריין די כעס, ווען א מענטש רעגט זיך אויף אז נישט א מענטש פילט זיך אן אינגאנצן, קען די כעס גורם זיין כל מיני מחלות, זאגט די גמרא תנא רב חייא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אז הרוצה שלא יבא לידי חולי מעיים, איינער וואס וויל נישט צוקומען צו קיין חולי מעיים, צו קיין מחלה אין די מאגן, איז יהא רגיל בטיבול קיץ וחורף זאל ער זיין צוגעוואוינט איינצוטונקען זיין ברויט אין וויין צו אין עסיג סיי אין די זומער סיי אין די ווינטער און די זעלבע זאך סעודתך שהנאתך ממנה משוך ידך הימנה א מענטש האט א געשמאקע סעודה זאל ער זיך נישט אנשטאפן ואל תשהה עצמך בשעה שאתה צריך לנקביך און די זעלבע זאך א מענטש זאל זיך נישט צוריקהאלטן פון גיין אין בית כסא ווען ער דארף ארויסגיין און דאס איז דאס העלפט צו אז א מענטש זאל נישט צוקומען צו קיין חולי מעיים זאגט די גמרא אמר מר עוקבא האט מר עוקבא געזאגט האי מאן דשתי טיליא חיורא איינער וואס טרינקט ווייסע טיליא וויין

און ער שמירט זיך אן מיט אויל, שפעטער גייט ער ארויס אין די זון, אוחזתו ויתק כאפט אים אן א שוואכקייט, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, הקיז דם איינער וואס איז מקיז דם, ושימש מיטתו, און גראד נאכדעם איז ער משמש מיטתו, הויין לו בנים ויתקין, האט ער שוואכע קינדער. הקיזו שניהם, טאמער סיי די מאן און סיי די פרוי האבן מקיז דם געווען, ושימשו, מ'איז משמש, הויין להם בנים בעלי ראתן, האט מען קינדער וואס זענען גאר שוואך מיט די מחלה ראתן, וואס רש"י זאגט דאס איז א מחלה וואס א שרץ, איז זיך מתלבש אויפן מח, ס'איז גורם גאר א גרויסע שוואכקייט, זאגט די גמרא אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט לא אמרן אלא דלא טעים מידי, די מחלה געשענט נאר טאמער מ'איז מקיז דם און מ'עסט נישט נאכדעם גארנישט, נאר מ'איז משמש גראד די מיטה אבל טעים מידי לית לן בה, טאמער מ'עסט נאכדעם וואס מ'איז מקיז דם איז נישט דא די סכנה, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה בר רב הונא, בא מן הדרך, איינער וואס קומט פון אונטערוועגנס ושימש מיטתו, הויין לו בנים ויתקין האט שוואכע קינדער, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האבן געלערנט א ברייתא, הבא מבית הכסא, איינער וואס איז געווען אין בית כסא אל ישמש מיטתו עד שישהה שיעור חצי מיל, זאל ער נישט גראד משמש זיין די מיטה נאר זאל ווארטן ווילאנג עס געדויערט צו גיין א חצי מיל, פארוואס? מפני ששד בית כסא מתלווה עמו, ווייל א שד פון בית כסא איז זיך מתלווה מיט אים, באגלייט אים, ואם שימש, טאמער איינער האט יא משמש געווען אין די צייט, הויין לו בנים נכפים, האט ער קינדער נכפים וואס זענען קראנק מיט אזא מחלה וואס זיי פאלן אזא מחלת נפילה אזא עפילעפסיע זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא המשמש מיטתו מעומד איינער וואס איז משמש מיטתו ווען ער שטייט איז אוחזתו עוית כאפט אים אן א מחלה וואס ווערט גערופן עוית מיושב טאמער טוט ער זיצעדיג איז אוחזתו דלאריא כאפט אים אן א מחלה וואס ווערט גערופן דלאריא היא מלמעלה והוא מלמטה איז אויך אוחזתו דלאריא כאפט אים אן א מחלה דלאריא מאי דלאריא

דאס איז דאס די דארדערע. רב פפא זאגט די גמרא אליס ובלע ליה, ער פלעג קייען די דארדערע און שפעטער האט עס אראפגעשלינגען, רב פפי אליס ושדי ליה, ער פלעג עס קייען שפעטער אויסשפייען. זאגט די גמרא ווייטער אמר אביי, האט אביי געזאגט, מי שאינו בקי בדרך ארץ, איינער וואס האט נישט קיין כח גברא,

דער כח, איך בין יונגער געווארן מיט דעם, פשט אויף די עלטער, איך האב נישט געהאט קיין כח, האב איך געטון די רפואה, און ס'האט מיר געהאלפן. זאגט די גמרא ווייטער, שלשה דברים מכחישים כוחו של אדם, ס'דא דריי זאכן וואס איז מכחיש די כח פון א מענטש, מאכט א מענטש שוואך, ואלו הן, וועלכע דריי זאכן, איז די ערשטע איז פחד, רש"י זאגט אויף פחד, אז דאס איז דאגה, שדואג על דבר העתיד כגון טירוד מזונות, או פחד אויב, א מענטש איז פארדאגה'ט, מאכט עס א מענטש שוואך. די צווייטע זאך איז דרך, א מענטש גייט אונטערוועגנס, און די דריטע זאך איז ועוון, תוס' זאגט צוויי פשטים אויף עוון אדער דאגת העוון, אדער די דאגה פונעם עונש פונעם עוון. על כל פנים ברענגט די גמרא א מקור אויף די אלע דריי זאכן, פחד, דכסיב, שטייט אין פסוק ליבי סחרחר עזבני כוחי, רש"י זאגט סחרחר מיינט מוקף דאגה, א מענטש איז מוקף דאגה איז עזבני כוחי ווערט שוואך. דרך, דכסיב, ענה בדרך כוחי זעהן מיר דאס מאכט אויך שוואך, עוון דכסיב כשל בעווני כוחי. זאגט די גמרא ווייטער, שלשה דברים מתישין גופו של אדם, דא דריי זאכן וואס מאכט שוואך א גוף פון א מענטש ואלו הן, וועלכע דריי זאכן, אכל מעומד, איינער וואס עסט שטייעדיג, ושתה מעומד, איינער טרינקט שטייעדיג, ושימש מטתו מעומד, ווייטער זאגט די גמרא חמשה קרובים למיתה יותר מן החיים, ס'דא פינף זאכן וואס דערנענטערט א מענטש צום טויט ס'איז א גרויסע סכנה, ואלו הן וועלכע פינף זאכן, אכל ועמד, איינער וואס עסט און שטעלט זיך גראד אויף, ער ווארט נישט אביסל, שתה ועמד, הקיז דם ועמד, ישן ועמד, שימש מטתו ועמד, זאגט די גמרא ווייטער ששה העושה אותן מיד מת, ס'דא זעקס זאכן וואס טאמער א מענטש טוט די אלע זעקס זאכן שטארבט ער גראד, ואלו הן וועלכע זעקס זאכן, איז אזוי הבא בדרך ונתייגע, איינער וואס גייט אונטערוועגנס ער ווערט אפגעשוואכט, און נאכדעם הקיז דם איז ער מקיז דם, און נאכדעם ונכנס לבית המרחץ גייט אריין אין בית מרחץ, און נאכדעם ושתה ונשתכר טרינקט ער ווערט שיכור, און נאכדעם וישן על גבי קרקע שלאפט ער אויף די ערד, און נאכדעם ושימש מטתו איז טאמער איינער טוט די זעקס זאכן שטארבט ער, זאגט די גמרא אמר ר' יוחנן והוא שעשאן כסדרן, דאס איז נאר טאמער מען טוט עס כסדרן, טאמער מען טוט עס נישט כסדרן איז נישט געזאגט געווארן אז מען שטארבט, אמר אביי, לייגט אביי צו כסדרן מת, טאמער מען טוט עס כסדרן שטארבט מען טאקע, אבער שלא כסדרן חליש, טאמער מען טוט די זעקס זאכן אפילו שלא כסדרן ווערט מען זעהר אפגעשוואכט, פרעגט די גמרא איני, איז עס דען אזוי אז נאר טאמער מען טוט די זעקס זאכן כסדרן שטארבט מען, והא מעורת עבדה ליה לעבדה תלת מינייהו ומית ס'איז געווען א פרוי ס'האט געהייסן מעורת זי האט געמאכט דריי פון די זעקס זאכן פאר איר קנעכט און די קנעכט איז שוין געשטארבן זעט מען מ'דארף נישט אלע זעקס זאגט די גמרא ההוא כחוש הוה דער קנעכט איז געווען א אפגעשוואכטע אבער נארמאל א געזונטע מענטש איז נאר ווען מ'טוט די זעקס זאכן שטארבט מען ווייניגער פון דעם ווערט מען נאר שוואך זאגט די גמרא ווייטער שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה ס'דא אכט זאכן אז מ'טוט צופיל פון דעם איז נישט גוט אבער ווייניג פון דעם איז יא גוט ואלו הן וועלכע אכט זאכן איז די ערשטע איז דרך, גיין אונטערוועגנס, די צווייטע איז דרך ארץ, וואס איז תשמיש, די דריטע איז עושר, ווי רש"י זאגט, מיעוטו יפה, ורובו קשה שמבטל מתלמוד תורה, ומגביה לבבו, צו רייך איז אויך נישט גוט, די נעקסטע זאך איז ומלאכה, אז מען ארבעט צו פיל איז נישט גוט, אבער נארמאל איז פונקט גוט, ווייטער יין, וויין איז אויך אזוי, ושינה שלאפן, חמין, רש"י זאגט חמין מיינט סיי זיך צו וואשן אין חמין סיי צו טרינקען חמין, צופיל פון דעם איז נישט גוט, און די לעצטע איז והקזת דם, אביסל פון דעם איז גוט צופיל איז נישט גוט. זאגט די גמרא ווייטער שמונה ממעטין את הזרע, ס'דא אכט זאכן וואס זענען ממעט זרע, ואלו הן דאס זענען די אכט זאכן, המלח, איינער וואס עסט זאלץ, והרעב איינער וואס איז הונגעריג, והנתק דאס איז צרעת, בכיה, וויינען, ושינה על גבי קרקע שלאפן אויף די ערד, וגדגדניות דאס איז א מין תבלין וואס וואקסט א מין ספייס, וכשות דאס איז א מין ירק אזא האפס וואס מען מאכט פון דעם ביר, איז כשות איז נאר ווען ס'איז שלא בזמנה, ווען ס'איז נישט אין די ריכטיגע צייט, מ'וועט באלד זען ווען איז די ריכטיגע צייט, אבער אז מ'עסט עס שלא בזמנה איז עס ממעט די זרע, און די זעלבע זאך, והקזת דם למטה כפליים, טאמער מ'איז מקיז דם אויף די אונטערשטע חלק פון די גוף, איז עס כפליים, פשט דאס איז ממעט זרע, דאפלט פון די אלע זאכן וואס מ'האט אויסגערעכנט ביז יעצט, דאס איז די מערסטע ממעט די זרע. זאגט די גמרא תנא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, כשם שקשה למטה כפליים, אזוי ווי איינער וואס איז מקיז דם למטה, שאדט עס פאר די זרע געדאפלט, כך יפה למעלה כפליים, די זעלבע זאך איינער וואס איז מקיז דם פון אויבן, איז העלפט עס פאר די זרע געדאפלט. אמר רב פפא זאגט רב פפא וואס איז דאס פון אונטן וואס איז דאס פון אויבן? איז למטה מיינט למטה מן הביצים, ווי רש"י זאגט כמו ברגליו ובשוקיו, איז דאס איז גורם אז די זרע זאל נתמעט ווערן, למעלה וואס מיינט למעלה איז למעלה מן הביצים די אויבערשטע חלק פונעם גוף, זאגט אונז די גמרא כשות שלא בזמנה, אז מען האט געזען אז מען עסט כשות שלא בזמנה איז עס ממעט די זרע, ברענגט די גמרא א ברייתא תנא מ'האמיר געלערנט א ברייתא כשם שקשה שלא בזמנה כך יפה בזמנה, ווען ס'איז בזמנה העלפט עס פאר די זרע, יעצט וואס איז דאס זמנה וואס איז דאס שלא בזמנה אמר רב פפא, זאגט רב פפא זמנה תמוז, אין די זומער דאס איז די צייט פונעם כשות, דעמאלטס העלפט עס פארן זרע, שלא בזמנה איז טבת אין די ווינטער, ווייטער יומי ניסן ויומי תשרי, אין צווישן די זומער אין די ווינטער לא מעלו ולא קשו, איז נישט גוט פאר די זרע און ס'שאדט נישט פאר די זרע ביידע נישט. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צו אונזער משנה, מ'האט מיר געזען די משנה, אמר כתבו גט לאשתי, איינער וואס האט געזאגט מ'זאל שרייבן א גט פאר זיין פרוי און ער איז געווען נארמאל, און שפעטער ואחזו קורדייקוס כאפט אים אן א קורדייקוס, וחזר ואמר אל תכתבו און ער זאגט נאכדעם וואס ער איז קראנק נאכדעם וואס ער האט קורדייקוס זאגט ער, שרייבטס נישט די גט איז אין דבריו האחרונים כלום איז דארף מען זיך נישט צוטון מאכן ווען ער האט געזאגט אל תכתבו, ווייל ער איז דאך נישט געווען ביים זינען. זאגט די גמרא יעצט, אמר רבי שמעון בן לקיש האט ריש לקיש געזאגט, כותבין ונותנין גט לאלתר. פשט, טאמער איינער איז געווען נארמאל ער האט געזאגט כתבו גט לאשתי, שפעטער איז ער משוגע געווארן ס'האט אים אנגעכאפט א קורדייקוס, און ער זאגט אל תכתבו, איז נישט נאר מ'דארף זיך נישט צוטון מאכן פון דעם אל תכתבו, נאר מ'קען גיין און איבערגעבן א גט פאר זיין פרוי. אפילו ער איז משוגע, ער איז דאך נישט ביים זינען, איז ער דארף נישט זיין ביים זינען, כל עוד וואס ער האט געזאגט כתבו גט לאשתי בשעת ער איז געווען ביים זינען, קען מען יעצט איבערגעבן די גט פאר די פרוי. ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן קריגט זיך, און ער זאגט אין כותבין אלא לכשישתפה. פשט, מען דארף זיך טאקע נישט צוטון מאכן ווען ער האט געזאגט אל תכתבו, אבער מען קען נישט יעצט גיין איבערגעבן די גט, פארוואס? ווייל ער איז נישט ביים זינען, ווילאנג די מאן איז נישט ביים זינען, קען מען נישט איבערגעבן א גט, נאר נאכדעם וואס ער וועט צוריק געזונט ווערן, קען מען איבערגעבן דעם אלטן גט וואס ער האט דעמאלטס באפוילן צו געבן? פרעגט אונז די גמרא מאי טעמא דריש לקיש, וואס איז די טעם פון ריש לקיש וואס האלט טאקע ריש לקיש אז מען קען יעצט איבערגעבן דעם גט אפילו דער מאן איז נישט ביים זינען? זאגט די גמרא ווייל דקתני, ס'איז געשטאנען אין משנה אין בדבריו אחרונים כלום, איז משמע מען דארף זיך נישט צוטון מאכן פון דאס וואס ער זאגט און מען קען איבערגעבן די גט, ור' יוחנן אמר לך וואס ענטפערט ר' יוחנן אויף דעם? רבי יוחנן ענטפערט אויף דעם אין בדבריו אחרונים כלום, דלכי מיתציל לא צריך למיהדר אימלוכי ביה, פשט דאס מיינט צו זאגן מען דארף זיך נישט צוטון מאכן ווען ער האט געזאגט אל תכתבו, אז וואס אז טאמער ער וועט צוריק געזונט ווערן דארף מען אים נישט נאכאמאל פרעגן צו מען קען איבערגעבן די גט, מען קען גראד איבערגעבן די גט אבער ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה, אבער איבערגעבן די גט קען מען נישט ווילאנג די מאן איז נישט ביים זינען, מען דארף ווארטן ער זאל געזונט ווערן נאר נאכדעם קען מען איבערגעבן די גט. זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז די יסוד המחלוקת צווישן רבי יוחנן און ריש לקיש, ענטפערט די גמרא, ריש לקיש מדמי ליה לישן, רבי יוחנן מדמי ליה לשוטה. פשט, ריש לקיש קוקט אן דעם מענטש וואס האט אים אנגעכאפט א קורדייקוס ווי איינער וואס שלאפט. אזוי ווי א מענטש וואס הייסט איבערגעבן א גט שפעטער לייגט ער זיך שלאפן, קען מען איבערגעבן די גט בשעת ער שלאפט, די זעלבע זאך איינער וואס כאפט אים אן א קורדייקוס קען מען איבערגעבן די גט בשעת וואס ער איז נישט ביים זינען. ווייטער רבי יוחנן זאגט ניין רבי יוחנן קוקט אים אן ווי א שוטה, אזוי ווי א שוטה קען מען נישט איבערגעבן די גט פאר זיין פרוי אפילו טאמער ער האט געהייסן שרייבן א גט ווען ער איז נאך געווען נארמאל, איז די זעלבע זאך איינער וואס האט אים אנגעכאפט א קורדייקוס, זאגט די גמרא ורבי יוחנן נמי לידמיה לישן, פארוואס קוקט אים נישט אן רבי יוחנן ווי איינער וואס שלאפט, ענטפערט די גמרא ישן לא מחוסר מעשה, האי מחוסר מעשה, פשט דער וואס שלאפט דארף סך הכל אויפשטיין ס'פעלט נישט דא עפעס אויס צו מאכן א מעשה ער זאל ווערן נארמאל, ער זאל ווערן ביים זינען ער דארף סך הכל אויפשטיין, מה שאין כן דער וואס האט אים אנגעכאפט א קורדייקוס, טאקע א רפואה איז דא פאר דעם, אבער למעשה מען דארף טון די רפואה, ווילאנג מען האט נישט געטון די רפואה, קוקט אים רבי יוחנן אן ווי א שוטה. ווייטער וריש לקיש נמי נידמיה לשוטה פארוואס קוקט אים נישט אן ריש לקיש ווי א שוטה? ענטפערט די גמרא, ווייל שוטה לא סמיה בידן, א שוטה האט נישט קיין רפואה, האי סמיה בידן, דער וואס האט אים אנגעכאפט א קורדייקוס האט דאך א רפואה אזוי ווי מען האט געזען בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא, מען געבט אים אויסגעדארטע פלייש וואס מען האט געבראטן אויף קוילן מיט וויין וואס איז אויסגעמישט מיט אסאך וואסער, איז היות דא א רפואה, קוקט אים אן ריש לקיש ווי איינער וואס שלאפט סך הכל, פשט אז דערווייל קען מען איבערגעבן די גט. פרעגט די גמרא, ומי אמר רבי יוחנן הכי, צו דען האט רבי יוחנן געזאגט אז מען קען נישט איבערגעבן א גט פאר דעם מענטש בשעת וואס ער איז נישט ביים זינען, והאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל, שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, אז טאמער מען האט גע'שחט'ן א מענטש זיינע סימנים, די ביידע סימנים אדער רוב פון זיין ביידע סימנים בשעת ער האלט ביים שטארבן, מען האט אים שוין אפגע'שחט'ן, און בשעת וואס ער גוסס'ט איז ער מרמז ער וויל מ'זאל שרייבן א גט פאר זיין פרוי, איז קען מען שרייבן א גט פאר זיין פרוי ווילאנג ער לעבט, און די זעלבע זאך ותניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, ראוהו מגוייד, טאמער מ'זעט א מענטש איז צושניטן אויף שטיקלעך או צלוב על הצליבה אדער א מענטש הענגט פון א בוים, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, איז זעהן מיר דא אז אפילו א מענטש איז נישט ביים זינען ער איז שוין גע'שחט'ן ער הענגט פון א בוים, קען מען אים פאלגן און מען קען שרייבן א גט, איז וויאזוי זאגט רבי יוחנן אז איינער וואס האט אים אנגעכאפט א קורדייקוס איז ווילאנג ער איז נישט ביים זינען קען מען נישט שרייבן פאר אים א גט, זאגט די גמרא אז ס'איז נישט קיין פארגלייך, זאגט די גמרא הכי השתא וויאזוי פארגלייכסטו די צוויי זאכן, התם דעתא צילותא היא וכחישותא היא דאתחילה ביה, פשט, ווען מען שעכט איינער אדער איינער איז צושניטן, זיין דעת איז צלול, נאר זיין גוף איז זייער שוואך, אבער הכא איינער וואס כאפט אים אן א קורדייקוס דעתא שגישתא היא, זיין דעת איז נעבעך אינגאנצן משוגע נישט ביים זינען, איינער וואס איז נישט ביים זינען האלט ר' יוחנן אז מען קען נישט שרייבן א גט פאר זיין פרוי, פרעגט אבער די גמרא דרך אגב ומי אמר שמואל הכי, מען האט דאך יעצט געברענגט א מימרא פון שמואל אז שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו אז טאמער איינער איז געשחטן קען ער באפעלן שרייבן א גט פאר זיין פרוי איז משמע אז כל עוד וואס ער לעבט קוקט מען אים אן ווי איינער וואס לעבט און מען קען שרייבן א גט פארן פרוי אויף דעם פרעגט די גמרא איז עס דען אזוי קוקט מען דען אן איינער וואס איז געשחטן ווי איינער וואס לעבט, והאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט נאכגעזאגט פון שמואל, אז שחט בו שנים או רוב שנים וברח, מעידין עליו, טאמער מען האט געשאכטן א מענטש, און נאר גראד נאכן שחיטה איז דער מענטש אנטלאפן, מען האט נישט געזען בפועל אז ער שטארבט, פון דעסטוועגן, קענען עדים עדות זאגן אז דער מענטש איז טויט און זיין פרוי מעג חתונה האבן, איז פירט די גמרא אויס די קשיא ואי סלקא דעתך חי, אמאי מעידין עליו, טאמער שמואל האלט אז איינער וואס איז געשאכטן לעבט, און מען קען שרייבן א גט פאר זיין פרוי, איז וויאזוי זאגט שמואל אז איינער וואס איז געשאכטן איז אנטלאפן, קען מען עדות זאגן אז ער איז טויט, לעבט ער, אדער ער איז טויט. ענטפערט די גמרא, אמרי חי הוא וסופו למות. פשט, אוודאי יעצט לעבט ער, און טאמער מען קען אריינכאפן א גט איז די גט א גוטע גט, אבער צום סוף גייט ער שטארבן, ער גייט שטארבן אין א מינוט, אין צוויי מינוט, אין דריי מינוט, כאילו ביז א שעה איז ער זיכער טויט, איז דערפאר איז נישט קיין סתירה די צוויי דינים, ווילאנג מען זעט ער לעבט, קען מען שרייבן א גט פאר זיין פרוי, אבער פון די צווייטע זייט, עדים וואס האבן געזען אז מ'האט געשאכטן איינעם, קענען עדות זאגן אז ער איז זיכער טויט, ווייל שטארבן גייט ער זיכער, און מילא מעג זיין פרוי חתונה האבן מיט א נייעם מאן. פרעגט אבער די גמרא, טאמער איז אזוי זיכער אז ער גייט שטארבן, אלא מעתה אויב אזוי, יהא גולה על ידו, איז טאמער איינער שעכט א מענטש בשוגג, זאל ער דארפן גיין אין גלות, ווייל ס'איז פשט ער האט אים געהארגעט בשוגג, ווייל ס'איז זיכער ער גייט שטארבן, איז אלמה תעניא פארוואס האט מען געלערנט אין א ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שחט בו שניים או רוב שניים הרי זה אינו גולה. אז טאמער איינער שעכט א צווייטן בשוגג גייט ער נישט אין גלות ווייל ס'איז נישט זיכער אז ער האט אים געהארגעט, איי זאגסט דאך מיט א קלארקייט אז ס'איז זיכער אז יענער העט שטארבן, זאגט די גמרא אז ס'איז נישט קיין קשיא, הא איתמר עלה אמר רבי הושעיא, חיישינן שמא הרוח בלבלתו, אי נמי הוא קירב את מיתתו, פשט אזוי, דאס איז קלאר אז ווען איינער איז געשאכטן גייט ער שטארבן, ביז צען מינוט ביז פופצן מינוט ביז א האלבע שעה שטארבן וועט ער, און מילא זיין פרוי מעג קלאר חתונה האבן טאמער מען האט געזען טאמער איז דא עדים וואס האבן געזען אז דער מענטש איז געשאכטן מעג זיין פרוי חתונה האבן ווייל ס'איז זיכער אז ער איז טויט אבער פון דעסט וועגן ווען איינער שעכט א צווייטן גייט ער נישט אין גלות ווייל ס'איז נישט זיכער אז די מעשה שחיטה איז דאס וואס האט אים געהארגעט ווייל ס'קען זיין עפעס אנדערש האט אים געהארגעט ווי למשל עס קען זיין רוח בלבלתו עס קען זיין אז א מענטש האט געשאכטן א צווייטן און דארט אין די מקום שחיטה האט זיך אריין געכאפט א ווינט און די ווינט האט גורם געווען אז יענער זאל שטארבן איז דערפאר די שוחט ער האט נישט דירעקט גורם געווען די מיתה דערפאר גייט ער נישט אין גלות אדער עס קען זיין אז הוא קירב את מיתתו פשט איינער האט געשאכטן א צווייטן בשוגג יענער האט אנגעהויבן זיך ווארפן ער האט אנגעהויבן גוסס'ן און ער האט געכאפט א קלאפ און פון דעם איז ער געשטארבן איז פאר דעם אין גלות גייט מען נישט, אבער צו גיין זאגן אז עס איז דא עפעס א סיכוי עפעס א טשענס אז דער מענטש האט עס דורך געמאכט, דאס איז קלאר אז נישט, עס איז זיכער אז ער איז געשטארבן עס איז זיכער אז ער גייט שטארבן, און דערפאר מעג זיין פרוי נאכאמאל חתונה האבן, איז דרך אגב פרעגט די גמרא מאי בינייהו מען האט דאך דא געזען צוויי טעמים פארוואס עס איז נישט זיכער אז דער וואס האט גע'שחט'ן האט אים געהארגעט, ווייל עס קען זיין אז רוח בלבלתו עס האט זיך אריין געכאפט א ווינט, און עס קען זיין הוא קירב את מיתתו עס קען זיין ער האט געכאפט א קלאפ, איז ווי איז דא א נפקא מינה צווישן די צוויי טעמים? זאגט די גמרא איכא בינייהו, איין נפקא מינה איז דא דשחטיה בביתא דשישא ופירכס, וואס איז טאמער איינער האט געשאכטן א צווייטן בשוגג אין א שטוב וואס איז געמאכט פון שיש פון מארבל און יענער האט זיך געווארפן, איז אזוי טאמער די טעם איז אלס רוח בלבלתו אז ס'קען זיין א ווינט האט זיך אריינגעכאפט אין א שטוב וואס איז געמאכט פון שיש נישטא קיין ווינט איז זיכער אז א ווינט האט זיך נישט אריינגעכאפט איז לויט די הסבר איז אוודאי די שוחט העט דארפן גיין אין גלות אבער לויט די צווייטע הסבר אז יענער האט געכאפט א קלאפ א קלאפ קען זיין ער האט געכאפט אפילו אין א שטוב פון שיש איז דארף ער נישט גיין אין גלות. אי נמי, נאך א פלאץ ווי ס'האט קלאפט ביי נפקא מינה, דשחטיה בברא ולא פרכס, טאמער איינער שעכט א צווייטן אינדרויסן דארט ווי ס'איז דא א ווינט, אבער יענער האט נישט מפרכס געווען יענער האט זיך נישט געווארפן, איז טאמער די טעם איז אלס רוח בלבלתו עס קען זיין א ווינט האט זיך אריינגעכאפט, אוודאי אינדרויסן קען זיין א ווינט האט זיך אריינגעכאפט, אבער טאמער די טעם איז הוא קירב את מיתתו, אז יענער האט זיך געווארפן און געכאפט א קלאפ דא האט מען קלאר געזען אז ער האט נישט געכאפט קיין קלאפ, איז אויב אזוי ביי אזא צורה וועט ער אוודאי יא דארפן גיין אין גלות. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך וכו', אז טאמער איינער איז שטום געווארן און מען פרעגט פאר דעם מענטש ווילסט מען זאל שרייבן א גט פאר דיין פרוי און ער ווייזט מיט די קאפ אז יא ער וויל מען זאל שרייבן א גט האט די משנה געזאגט מען איז בודק מען פרעגט אים זעקס שאלות דריי פון די שאלות איז די תשובה יא דריי פון די שאלות איז די תשובה ניין און מען זעט ווען ער שאקלט מיטן קאפ צו ער ווייסט וואס יא מיינט ער ווייסט וואס ניין מיינט און טאמער מען זעט טאקע אז ער ווייסט וואס ער מיינט איז א סימן אז ער איז ביים דעת און ער קען ווייזן מיטן קאפ אז מען זאל שרייבן א גט פאר זיין פרוי פרעגט די גמרא וליחוש דלמא שיחיא דלאו לאו נקטיה, אי נמי שיחיא דהן הן נקטיה. פשט, ווער זאגט אז דאס ער שאקלט מיטן קאפ איז א סימן אז ער ווייסט וואס ער רעדט, קען זיין ס'איז אריינגעגאנגען אין אים א משוגעת, און ער שאקלט מיטן קאפ אבי ער שאקלט יא ער שאקלט ניין, אבער מהיכי תיתי אז ער ווייסט טאקע וואס ער רעדט. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, ענטפערט רב יוסף בר מניומי בשם רב נחמן, דאמרינן ליה בסירוגין, איז רש"י זאגט בסירוגין איז טייטש אז מען פרעגט אים נישט איין שאלה נאכן צווייטן, נאר מען ווארט צווישן די שאלות, מען פרעגט אים א שאלה וואס די תירוץ אויף דעם איז יא, ער שאקלט מיט די קאפ אז יא, נאכדעם ווארט מען אביסל און מען פרעגט נאכאמאל די זעלבע שאלה, איז טאמער מען זעט אז די צווייטע מאל וואס מען פרעגט אים די שאלה ווייזט ער נאכאמאל יא, איז א סימן אז ס'איז נישט סתם עפעס א מחלה וואס ער מאכט יא יא ניין ניין, נאר ער ווייסט טאקע וואס ער רעדט, אנדערע מפרשים זאגן בסירוגין איז טייטש מען פרעגט אים קודם א שאלה יא, נאכדעם א שאלה ניין, נאכדעם א שאלה יא, נאכדעם א שאלה ניין, און אזוי זעהט מען טאקע אז ער ווייסט וואס ער רעדט. איי פרעגט די גמרא וליחוש דלמא שיחיא דסירוגין נקטיה, קען זיין ס'האט אים אנגעכאפט אזא סארט מחלה אז ער זאגט יא, און ער ווארט אביסל און שפעטער ווייזט ער נאכאמאל יא, אדער לויט די אנדערע מפרשים, קען זיין ס'האט זיך אריינגעכאפט אין אים א מחלה אז ער מאכט יא מיט ניין מיט יא מיט ניין אזוי כסדרן, מהיכי תיתי אז ער ווייסט טאקע וואס ער רעדט, ענטפערט די גמרא, דאמרינן ליה חד לאו ותרין הן, ותרין לאו וחד הן, פשט די זעקס שאלות, איז נישט פשט מען פרעגט אים דריי שאלות יא און דריי שאלות ניין, נאר מען פארדרייט די סדר, מען פרעגט אים קודם כל א שאלה וואס די תירוץ איז אויף דעם ניין, שפעטער צוויי שאלות וואס די תירוץ איז אויף דעם יא, נאך צוויי שאלות וואס די תירוץ איז אויף דעם ניין, און נאך א שאלה וואס די תירוץ איז אויף דעם יא. איז אז מען פרעגט אויף די סדר און מען זעט אויף יעדעס איינס ענטפערט ער צום זאך, איז א סימן אז ער ווייסט וואס ער רעדט, און מען קען זיך צוטון מאכן פון אים, מען קען שרייבן א גט פאר זיין פרוי. זאגט די גמרא ווייטער דבי רבי ישמעאל תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה, פשט וואסערע סארט שאלות פרעגט מען פאר א מענטש וואס דער תירוץ איז אויף דעם זיכער ניין איז אין די ווינטער פרעגט מען אים זומערדיגע שאלות אין די זומער פרעגט מען אים ווינטערדיגע שאלות וואס דער תירוץ איז אויף דעם ניין און טאמער ער ווייזט טאקע ניין איז א סימן ער ווייסט וואס ער רעדט איז מאי ניהו פון וואס רעדט מען דא זאגט די גמרא אילימא גלופקרי וסדיני וועסטו וועלן זאגן אז מען רעדט דא פון א מאנטל און פון א ליילעך פון פשתן פשט אין די ווינטער גייט מען נארמאל א מאנטל אין די זומער דעקט מען זיך צו מיט א ליילעך פון פשתן איז אפשר דאס האט די ברייתא געמיינט אז מען פרעגט א מענטש אין די זומער צו ווילסט א מאנטל, און די תירוץ איז אויף דעם ניין, איז טאמער ער ווייזט טאקע ניין איז א סימן ער ווייסט וואס ער רעדט און זעלבע זאך מען פרעגט א מענטש אין די ווינטער צו ער וויל א ליילעך פון פשתן, איז די תירוץ איז אויף דעם ניין, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, וואסערע ראיה איז דאס בכלל, ליחוש דילמא קורא אחדיה, אי נמי חמה אחדיה, פשט לאמיר זאגן מען וועט פרעגן א מענטש אין די זומער צו ער וויל א מאנטל, און ער וועט זאגן יא, ווער זאגט אז ער איז משוגע, קען זיין אז עס איז פונקט קאלט, און ער וויל א מאנטל, און די זעלבע זאך אין די ווינטער, קען זיין עס איז פונקט הייס, און ער וויל א ליילעך פון פשתן, איז דאס איז נישט קיין ראיה, אלא נאר זאגט די גמרא בפירי, פשט מען פרעגט א מענטש אין די ווינטער וועגן זומערדיגע פירות, צו ער וויל זומערדיגע פירות וואס איז נישט דא צו באקומען, וואס ער ווייסט אז עס איז נישט דא אזעלכע פירות, איז אויף דעם איז די תירוץ ניין, טאמער ער ווייזט מיטן קאפ אויף יא, איז א סימן ער ווייסט נישט וואס ער רעדט, און זעלבע זאך פארקערט, דאס איז די סימנים וואס מען פרעגט פאר א מענטש צו זען צו ער ווייסט וואס מיינט יא, צו ער ווייסט וואס מיינט ניין, וואס אויף דעם קען מען זיך פארלאזן אז מען קען שרייבן א גט פאר זיין פרוי.